אונז האבן געלערנט אנהייב די פרשת תזריע אז דאס איז א סיריעס פון טומאות וואס קען זיך רופן טומאות היוצאות מגופו וואס האבן מיט די גוף פון אדם, אונז האבן געלערנט וועגן צרעת, אויך דא צרעת צרעת פון בגדים און פון בתים וואס איז אנדערש, יעצט איז דא נאך אפאר טומאות וואס האבן מיט די מענטש, באופן כללי זענען זיי פיר סארט טומאות, ס'דא א זב, ס'דא א שכבת זרע, ס'דא א זבה און ס'דא א נידה, דאס זענען די פיר אנדערע סארט טומאות, וואס אונז לערנען דא די הלכות, אונז לערנען א שטיקל באריכות סיי וואס עס ווערט, וויאזוי ווערט מען טמא פון די און די אנדערע טומאות, וואס איז די דין פון די און די טומאות. און וויאזוי ווערט מען נטהר פון יעדע איינע פון די טומאות? דאס זענען די דריי זאכן וואס מ'דארף געדענקען אז מ'דענקט עס א זב, קודם כל א זב איז דא זב פון זכר און זב פון נקבה וואס זענען אנדערש, אזוי ווי מ'זעט די תורה איז מדגיש זב, א זב פון א זכר איז זב מבשרו, ס'איז א אזוי ווי די גמרא רופט עס קומט ארויס א ווייסע זאך עפעס פון זיין פון זיין אבר עפעס א נישט קיין שכבת זרע נאר עפעס א עפעס א מחלה עפעס א עפעס א זאך רינט ארויס, מה שאין כן א זב פון א נקבה איז בעצם אזוי ווי דם נידות נאר ס'איז בלוט נישט. בלובן הייסט נישט דאס אבער ס'איז אנדערש ס'הייסט א איש איז מטמא בלובן און א אישה באודם אבער ביידע הייסן זב אדער זבה הגם ס'איז נישט די זעלבע זאך בכלל ס'איז א אנדערע אנדערע מציאות איז א זב דאס איז א זב און ס'דא א געוויסע גדרים רר בשרו את זובו או החתים בשרו מזובו ביידע פון זיי איז ער טמא יעצט וואס די דין פון טומאת הזב באופן כללי ווי מ'רופט עס איז מטמא משכב ומושב אז ער ליגט אויף עפעס ווערט עס טמא אז ער זיצט אויף עפעס ווערט עס טמא אז איינער רירט אים אן ווערט עס טמא אז איינער זיצט רירט אן א כלי וואס ער האט אנגערירט ווערט ער אויך טמא, דאס הייסט ער איז מטמא משכב, יא, איינער רירט אים אן, אדער זיין רוק פון די זב, דאס הייסט די שפייעכטס וואס קומט ארויס פון אים איז מטמא, אדער מרכב, דאס איז אויך ענליך צו מושב, און אזוי ווי איינער רירט אן די מרכב, אדער איינער טראגט די זב און ער רירט אים אן, אדער ער רירט אן א כלי, דאס זענען אלעס טומ, וואס איז, וואס איז די זאכן וואס ער איז מטמא, און וויאזוי ווערט ער טהור, איז קודם כל דארף ער ציילן זיבן טעג, דאס הייסט מאכן זיכער, זייער ענליך צו א מצורע, מען מאכט זיכער פאר זיבן טעג אז ס'איז נישט ממשיך, אז עס איז שבעה נקיים הייסט דאס, נאכדעם גייט ער מקווה די סוף שבעה נקיים, און וואס טוט ער? אין די אכטע טאג דארף מען ברענגען קרבנות, ענליך צו וואס מ'האט געלערנט ביי א טומאות חמורות אויף א יולדת און א זבה, און א מצורע דארף מען ברענגען קרבנות, דא שטייט נישט דארף מען ברענגען, ס'איז נישט דא קיין עולה ויורד, ער ברענגט גלייך שתי תורים, און מ'מאכט זיי א חטאת און אן עולה, דעמאלטס ווערט ער ריין וכיפר עליו הכהן מזובו, דאס איז די דין פון א זב. נאכדעם איז דא א שכבת זרע, שכבת זרע ווייסט מען וואס ס'איז, און וואס ווי אזוי איז עס מטמא ווי לאנג איז מטמא דאס הייסט ווי אזוי גייט עס אוועק עס גייט אוועק פון אליינס דאס הייסט א טבול יום ער דארף זיך נאר גיין אין מקווה ורחץ במים און ביז ביינאכט ווערט ער ריין ווערט ער ריין וואס איז די ענין פון די טבול יום ביז ביינאכט דארף מען טראכטן און וואס איז די וואס איז די גדר פון א טומאה עס איז נישט די זעלבע גדר נישט אזוי חמור אזוי ווי א זב נאר וואס דער רירט אן, זעלבע זאך איז אבער וואס די זיבה וואס די וואס די זרע רירט אן א בגד אדער א עור איז אויכעט טמא, זעלבע זאך א אישה ווערט אויך מיטמא בשכבת זרע, עס הייסט אשר ישכב איש אותה די זעלבע זאך ביידע ווערן טמא. נאכדעם איז דא א נדה, וואס איז נדה? נדה איז נארמאל דם נדה, דם יהיה זובה בבשרה, דעמאלטס ווייטער. ווייסט מען וויאזוי מען ווערט א נדה, וויאזוי הייסט מען אויס נדה, פון זיך אליינס, ס'שטייט נישט אז מען דארף עפעס גארנישט טון, מען דארף טאקע גארנישט טון, שבעת ימים בנדתה, און דאס נאך די זיבעטע טאג איז עס טמא, וואס איז די דין פון טומאת נדה, ווייטער אזוי ווי א, אזוי ווי א זב, ס'איז מטמא משכב ומושב, און נגיעה, און אזוי ווייטער, דאס איז אלעס די זעלבע זאך, נאך א חומרא פון א נדה איז דא, אזוי ווי א איש ששוכב עם הנדה, דעמאלטס ותהי נדתה עליו ווערט ער אויך טמא, דאס איז די איינציגסטע טומאה וואס געשעט אזא זאך. אז א מענטש שלאפט מיט א נדה, באקומט ער די זעלבע טומאה ווי איר, ער דארף אויך ווארטן זיבן טעג, הגם די זיבן טעג פון א נדה איז עפעס, כאילו זי הייבט זיך אן פון דאס אז זי זעט בלוט פאר אפאר טעג, אפילו זי זעט נאר בלוט איין טאג ווערט זי טמא זיבן טעג, די זעלבע זאך א מענטש ווערט, שלאפט מיט א נדה, ווערט ער טמא זיבן טעג, און ער האט די זעלבע חומר טומאה פון נדה אז מטמא זיין משכב אויכעט. יעצט דאס איז די דין פון א נדה ווי אזוי ווערט זי טהור האט מען געלערנט זי גייט ס'שטייט נישט דא באמת ווי אזוי זי ווערט טהור מען דארף לערנען א פון די פון א לימוד ווי אזוי זי ווערט טהור אבער די עיקר הייסט טהרתה תליא בימים זי דארף ווארטן זיבן טעג ווערט זי טהור חוץ דעם אפשר דארף זי גיין אין מקווה דאס קען מען ארויסלערנען פון אנדערע פלעצער ס'שטייט נישט דא בפירוש יעצט איז דא א זבה וואס הייסט א זבה? נייע זאך כי יזוב זוב דמה די זעלבע בלוט אדער ימים רבים אדער צו צוויי פשוט פשט וואס עס שטייט אדער ימים רבים בלא עת נדתה ס'הייסט ס'נישט די זמן ס'דא א זמן וואס הייסט די זמן נידה דאס רופט מען די חכמים הייסט א וסת און זי האט זעט בלוט דעמאלטס אדער כי תזוב על נדתה ס'האט זיך אנגעהויבן נידה אבער ס'געווען מער ווי זיבן טעג מער ווי ס'די נארמאלע צייט וואס ס'דארף זיין דעמאלטס איז וואס איז זי טמא די זעלבע זאך מטמא משכב ומושב אבער וואס איז די חילוק גרויסע חילוק פון דעם מיט א נידה איז וויאזוי מ'ווערט טהור. קודם כל דארף זי שבעה נקיים יא דארף ווארטן זיבן טעג אז ס'איז נישט דא קיין שום בלוט דעמאלטס ווערט זי ריין, מה שאין כן א נדה מדאורייתא יא אונז האבן אנדערע חומרות אבער מדאורייתא דארף נישט ווארטן קיין זיבן טעג בכלל דארף נישט שבעה נקיים דארף ווארטן זיבן טעג אבער נישט שבעה נקיים צווישן וואס עס סטאפט די בלוט ביז דעם נאכדעם אין די אכטע טאג ווייטער דארף זי ברענגען צוויי קרבנות א חטאת און אן עולה דעמאלטס ווערט וכפר עליה הכהן לפני ה' מזוב טומאתה און דא פירט פירט די תורה אויס און דאס איז אפשר א סיום אויף די אלע פרשות פון תזריע מצורע והזרתם את בני ישראל מטומאתם ולא ימותו בטומאתם בטמאם את משכני אשר בתוכם דאס הייסט אויב מ'איז טמא און פשט חזל הלכה אז מ'וועט דעמאלטס גיין אין בית המקדש אבער מ'קען זאגן מער פון דעם ווען אידן זענען טמא איז כאילו דאס מטמא די בית המקדש די שכינה וואס איז שורה בישראל האט נישט ליב קיין טומאה ממילא דאס פירט ער אויס אויף די פרשה ספעציפיש זאת תורת הזב ואשר תצא ממנו שכבת זרע והדוה בני דוסא וואס אבער זוי וועל זאכן לקייווע צוויי סארט זיווע לישא שישקע פון טמאיו וואס דאס איז א חידוש זיי ווערט טמא אזוי ווי די נדה אליינס.